דאס איז די פערצעטע שיעור אויף הלכות נידה, איך וויל איבערגיין וואס מ'האט גערעדט לעצטעס מאל ווייל איך האב באקומען אזויפיל טעלעפאן קאלס אז ממש איז אנבעליוועבל, איך וויל אויסלערנען דעם עולם דאס וואס כ'האב שוין אויסגעלערנט אבער איך וויל עס אנהייבן ווי מ'זאגט אויף זייער א גרינגען אופן ווייל די לומדות איז נישט געמאכט פאר יעדן, מילא וועל איך רעדן אן עמך שפראך וואס איז געמאכט פאר יעדן, איך בין געווען אין ארץ ישראל אויף ראש השנה, ערב ראש השנה בין איך אריינגעגאנגען אין תחנה מרכזית אין טבריה, איך האב געפרעגט, זאג מיר, ווען איז די לעצטע באס וואס ער פארט ארויס פון די נייע שטאט אויף די אלטע שטאט? אינמיטן הער איך ס'קומט אריין אן עמערדזשענסי פאר אלע דרייווערס, אטענטשן פאר אלע דרייווערס, אז ראש השנה איז געווען זונטאג ביינאכט, זונטאג ביינאכט און מאנטאג, האט עס געגעבן א זאג אז אלע נהגים זאלן וויסן, אז ליל בית איז ראש השנה און יום בית איז ראש השנה און נאכדעם ליל ג' איז ראש השנה און יום ג' איז ראש השנה. ס'האט מיר אזוי געפאלן ווייל ס'ספעסיפייד פונקטליך. אין ארץ ישראל זאגט מען דאך ליל. למעשה וואס דאס האט זיי געזאגט איז ווען ס'איז ראש השנה. נישט, כ'ווייס נישט צו מען מיינט זונטאג ביינאכט אויף מאנטאג צו מאנטאג ביינאכט אויף דינסטאג. למעשה ראש השנה איז געווען זונטאג ביינאכט אויף מאנטאג האבן זיי געזאגט ליל בית און יום בית. און נאכדעם האבן זיי געזאגט ליל ג' און יום ג'. יעצט איך וויל ענק נאכאמאל אויסלערנען די טעג. און דעם טעם פארוואס איך הייב אן מיט מוצאי שבת איז ווייל אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אין סימן קצ"ו אין סעיף י"א ווערט געברענגט א משל כגון אם שימשה במוצאי שבת אויב זי האט געהאט תשמיש מוצאי שבת אינה מתחלת לספור הייבט זי נישט אן צו ציילן עד יום ה'. כ'וועל דאס אלעס מסביר זיין נאכאמאל באריכות, אבער קודם וויל איך מ'זאל וויסן וויאזוי מ'ציילט די טעג מ'זאל זיך נישט טועה זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט ווען עטס זעהטס אין לוח האט עטס אריינגעשריבן, למשל זונטאג געדענקסטו נישט צו ס'איז געווען מוצאי שבת זונטאג צו ס'איז געווען זונטאג און זונטאג ביינאכט נאך די שקיעה, סאו ווייסטו נישט וואו דו האלטסט, סאו קודם וויל איך מ'זאל זיך אויסלערנען די טערמינאלעדזשיס. אין ארץ ישראל גייט עס אזוי, ליל א' דאס איז מוצאי שבת קודש, דאס איז די נאכט וואס גייט צום זונטאג אינדערפרי. נאכדעם איז דא יום א'. דאס איז זונטאג בייטאג. סאו ליל א' און יום א', דאס איז איין טאג. נאכדעם איז דא ליל ב' און יום ב', דאס איז איין טאג. ליל ג' און יום ג', דאס איז איין טאג. ליל ד' און יום ד', דאס איז איין טאג. ליל ה' און יום ה', דאס איז איין טאג. ליל ו' און יום ו' דאס איז איין טאג, און ליל שבת קודש אדער ליל ז' און יום שבת קודש אדער יום ז' דאס איז איין טאג. יעצט דער טאג הייבט זיך אן ביינאכט און ס'גייט ווייטער ביים טאג. יעצט אין אמעריקע גייט אויך אזוי, ס'הייבט זיך אן מוצאי שבת קודש און זונטאג בייטאג, דאס איז איין טאג. זונטאג ביינאכט און מאנטאג בייטאג, דאס איז איין טאג. מאנטאג ביינאכט און דינסטאג בייטאג, דאס איז איין טאג. דינסטאג ביינאכט און מיטוואך בייטאג, דאס איז איין טאג. מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג בייטאג, דאס איז איין טאג.

עס קען זיין אז ס'איז, מ'רעדט פון מאנטאג ביינאכט, נאר דו האסט נישט קיין פלאץ וואו עס צו לייגן ווייל ס'איז נישט דא קיין ביינאכט, אדער קען זיין מ'רעדט פון דינסטאג ביינאכט וואס דאס איז שוין גאר אן אנדערע טאג, דאס איז שוין מיטוואך, ווען כאפט א חילוק דער טאג און ביינאכט ביי אזא זאך וואס דאס הייסט סאן סעט? פאר גאנץ הלכות נדה, וסתות מיט אלעם האט עס צו טוהן מיט סאן סעט, א חוץ ביי טבילה גייט מען נאך צאת הכוכבים, באט אדער דען דעט דארפסטו אייביג וויסן סאן סעט, און א אידישע טאכטער דארף אויכעט אייביג וויסן ווען ס'איז צאת הכוכבים, און בעיסיקלי ווען זי האלט דעם זמן פון מוצאי שבת איז צאת הכוכבים, אבער דאס איז נאר פאר די מקווה, אבער פאר די אלע זאכן וואס אונז ציילן מיר דא חמשה ימי טומאה, שבעה נקיים, חשש וסתות האט צו טוהן מיט סאן סעט, די גויאישע. נאטיקל דעפארטמענט געט עס ארויס, און אויף דעם איז נישט דא קיין מחלוקת. חוץ כ'האב ענק שוין מסביר געווען ס'דא אפאר מאל וואס ס'איז אבאוט פאר מינוטס דיפרענט משך די סייקל פון די יאר. דעיס טיילט אפ די נאכט פונעם טאג. יעצט אזוי ווי דיין לוח איז נישט אויסגעשטעלט נאר ס'האט איין טאג. און דו ווייסט נישט צו דאס למשל דינסטאג צו דאס מיינט מען אדער מאנטאג ביינאכט אדער עס מיינט גאר דינסטאג ביינאכט, וועגן דעם איז זייער וויכטיג אז ווען דו שטעלסט אריין דיין דאטום זאלסטו אריינשטעלן פונקטליך מאנטאג ביינאכט און זאלסט אויך אריינשטעלן ווען ס'איז געווען דעמאלטס די שקיעה. פארוואס דארפסטו דאס וויסן? ווייל קען זיין דו מאכסט א טעות, קען זיין דו האסט געקוקט אויף צאת הכוכבים, קען זיין יו בי אף, סאו שטעל אריין ווערי ספעסיפיק, כ'האב יעצט געזעהן, כ'האב געקוקט אויפן זייגער איז געווען אזוינפיל און אזוינפיל אזייגער, און ס'איז געווען מאנדעי נייט, אדער אויב ס'איז שוין געווען טוסדעי נייט, שטעל אריין טוסדעי נייט, אויף אזוינפיל און אזוינפיל אזייגער איז געווען די ראיה. שפעטער א מאן אדער די רב וועט עס דורכגיין וועט ער גראד זעהן. קען זיין דו האסט עס אריינגעשריבן אין דינסטאג אינעם באקס דינסטאג, דערווייל אבער איז שוין געווען נאך די שקיעה, איז שוין געווען לאנג דינסטאג ביינאכט, אדער דו האסט געשריבן דינסטאג אבער דו האסט גוט געטון האסט געשריבן מאנטאג ביינאכט, האסט עס אריינגעלייגט אין דינסטאג'דיגן קעסטל, אבער מיט דעם דו האסט געשריבן מאנטאג ביינאכט וויפיל אזייגער ווייסט די רב אז מען רעדט דא אז ס'איז נישט געווען דינסטאג, ס'איז נאך געווען פאר די שקיעה און ס'איז גאר א מאנטאגדיגע ראיה. יעצט אין דעם ווערן זייער אסאך פארכאפט, איך האב הונדערטער מעשות אז מען האט נישט גוט געציילט, און נאך מער, איך האב דאך דעם קאמפיוטער אויף וסתות אויכעט, מען נוצט עס היינט איבעראל, דעמאלטס ווען איך בין ארויסגעקומען דערמיט איז געווען אזאלכע רבנים וואס האבן עס נישט געוואלט אננעמען, כ'מיין עטס קענטס זיך די אלע מעשות. איז למעשה ס'איז געווען מקווה'ס וואס מען האט עס אריין געשטעלט און די בלנית פלעגט פרעגן די פרוי פונקטליך ווען די ראיה איז געווען און זיי פלעגן אוועק שיקן אויף אן עווערידזש צוויי פרויען א נאכט פון א מקווה וואס צען פופצען פרויען גייען איז במילא וויל איך אייך זאגן ווי שטארק וויכטיג עס איז די אלע זאכן כאטשיג איט לוקס לייק ווערי סימפעל סטאף באט מען קען זיך ארום שפילן מיט די איסורי דאורייתא.

און די רמ"א זאגט אזוי איז מען זיך נוהג אין אלע מדינות ואין לשנות. יעצט די רמ"א לייגט צו נאך א זאך אז ס'איז נישט קיין חילוק צו זי האט געוואוינט מיט איר מאן צו זי האט נישט געוואוינט מיט איר מאן, א יעדע פרוי וואס אדער זי האט א ראיה אדער א כתם דארף ווארטן פינף טעג, יעצט די פינף טעג איז אזוי, דעם טאג וואס זי זעהט, למשל אז זי האט געזעהן אדער מוצאי שבת אדער זונטאג, דעם טאג וואס זי זעהט ווערט אריין גערעכנט צו די פינף טעג. באלד וועלן מיר רעדן ביי די הפסק טהרה, איז אנדערש דארטן דעם טאג וואס מען מאכט די הפסק טהרה, וואס דאס מאכט מען דאך פארנאכטס, דעם טאג ווערט נישט אריינגערעכנט צו די זיבן טעג, נאר מען מוז ווארטן דעם נעקסטן טאג הערשט, און דאס ווערט הערשט גערעכנט פארן ערשטן טאג פון די זיבן נקיים, און וועגן דעם וויבאלד די דינים זענען אזוי אנדערש איינס פון צווייטן, איז דא זייער אסאך טעותים. און ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, איז נאכאמאל, די חמשה ימי טומאה, די פינף נישט ריינע טעג, רעכנט מען אריין דעם טאג וואס מען הייבט אן צו זען, למשל אז מען האט אנגעהויבן צו זען אדער מוצאי שבת נאך סאנסעט, אדער זונטאג ביז סאנסעט מאנטאג, דער טאג וואס מען זעט ווערט אריינגערעכנט פארן ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה. יעצט. פארוואס דארף מען ווארטן וועגן פולטת שכבת זרע, דאס איז איך לערן ארויס פון א פסוק, יא, אז פונקט אזוי ווי דם איז סותר שבעה נקיים, למשל א פרוי האלט אינמיטן שבעה נקיים און זי זעט בלוט, דארף זי אנהייבן צו ציילן נאכאמאל, איז פונקט די זעלבע איז טאמער זרע קומט ארויס פון איר דארף זי אויכעט ציילן נאכאמאל, יעצט וויאזוי קומט ארויס פון איר זרע? די זרע איז דאס וואס דער מאן לייגט אריין בשעת ער וואוינט מיט איר, איז אז דאס קומט ארויס שטערט עס די שבעה נקיים. יעצט נאך זעקס עונות ווערט שוין די זרע פארשטינקען, ס'איז שוין נישט ראוי אז ס'זאל מתעבר ווערן פון דעם, שטערט עס שוין נישט די שבעה נקיים. יעצט דער מחבר זאגט אז כ'האב מורא אז טאמער ער האט געוואוינט למשל נאך די שקיעה און זי האט פולט געווען דעם פערדן טאג אין די זעלבע צייט ווען זי האט געוואוינט, קומט אויס די זרע איז נאך געווען ראוי להזריע, קען זי דאך נישט מאכן פאר סאנסעט פאר די שקיעה קיין הפסק טהרה, און זי העט עס נישט פונקטליך וויסן ווען זי האט געוואוינט מיט איר מאן, האט מען צוגעלייגט נאך איין טאג, יעצט דאס איז דער מחבר, קומט דער רמ"א און ער זאגט ס'איז דא נאך א פראבלעם אז קען זיין זי העט וואוינען פונקט בין השמשות און זי העט מיינען אז ס'איז שוין נאכט, דערווייל איז נאך געווען טאג. לייגט ער צו אז מען מוז ווארטן פינף גאנצע טעג, ממילא קען מען נישט קומען צו קיין טעות. דאס איז א תשובה אין תרומת הדשן, סימן רמ"ה, און דער אגור ברענגט עס בשם ר"י מולין, אזוי שרייבט אויך דער מהרי"ק אין שורש ל"ה, און אזוי איז מען זיך נוהג אין די אלע מדינות און מען טאר נישט משנה זיין. יעצט קומט דער רמ"א און לייגט צו אז יש שכתבו שעכשיו אין לחלק בין אם שימשה עם בעלה ללא שימשה. סיי זי האט געוואוינט מיט איר מאן און סיי זי האט נישט געוואוינט מיט איר מאן, איז אויב זי האט נישט געוואוינט מיט איר מאן איז דאך נישטא קיין שכבת זרע עס זאל ארויסקומען, און דעסוועגן דאך איז מען זיך נוהג אז מען ווארט פֿינף טאג. נאכדעם זאגט דער רמ"א נאך מער, אז א פרוי וואס אפילו זי זעהט נאר א כתם דארף אויכעט ווארטן די פֿינף טאג, ווייל דאס האט נישט צוטוהן מיט א ראיה, דאס האט צוטוהן וויבאלד כ'האב מורא פאר פולטת שכבת זרע. און דער רמ"א זאגט וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות, אזוי איז מען זיך נוהג און מען טאר נישט אין דעם משנה זיין. יעצט ווען איך רעד פון די הלכות זאג איך אייביג אז ס'איז דא אנדערע מינע ספרדישע מנהגים, ס'איז דא די תימנים, די תימנ'ערס, די יעמענייטס און די איראקים זענען זיך נוהג צו ווארטן זעקס טאג, ס'איז דא וואס זיך נוהג צו ווארטן זיבן טאג. יעצט דער בן איש חי אין שנה שניה פרשת צו הלכה ז' ברענגט אז ס'איז דא אזאלכע מנהגים וואס זיי ווארטן מער, אבער דער בן איש חי וויל דארט זאגן אז ביי ראיה ממש דארף מען ווארטן מערערע טעג, אבער טאמער ס'איז א כתם זאל מען ווארטן נאר פינף טעג, ווייל דער אמת איז ווי מער מ'ווארט אלץ א שוואכערע טשענס האט מען. אז מען זאל שוואנגער ווערן וועגן די אוויולעישן, אבער למעשה די ספרדישע גאונים אין ארץ ישראל, איך האב מיט זיי גערעדט, זיי פסק'ענען נאר פֿיר אדער פֿינף. הרב עובדיה יוסף אין זיין ספר טהרת הבית ברענגט אויך אז ס'איז דא וואס ווארטן פֿיר טעג אדער פֿינף טעג, כאטשיג דער רמ"א איז דאך דער וואס איז מחדש די זאך, אבער זעט אויס וויבאלד ער ברענגט עס פון מהרי"ק צו פון אנדערע, האבן עס די ספרדים אויך אנגענומען, אבער אויף מער זאגט ער אויכעט אז מען זאל נישט ווארטן. יעצט ס'דא א ב"ח אין סוף סעיף קטן י"ב איז ער מיקל, אויב דער מאן איז בכלל נישט געווען אין די שטאט מוז מען נישט ווארטן די פינף טעג, און ער זאגט וזה והכי נקטינן אזוי נעמען מיר אן שלא להחמיר כל כך בחומרות יתירות, אלא יש להקל כשאין בעלה בעיר, אזוי טוט אויף דער ב"ח א חידוש. אבער די מהריק אין שורש ל ה שרייבט בפירוש אז מ'איז זיך נוהג להחמיר אפילו אין בעלה בעיר, און אזוי שרייבט אויך דער ט ז אין סימן קצ ו סעיף י ד, און דער שך אין סעיף קטן כ, און אזוי איז מען זיך נוהג למעשה אז מ'ווארט אפילו דער מאן איז נישט געווען אין שטאט, און דאס איז אזוי אנגענומען. יעצט די רמ א פירט אויס וכל הפורץ גדר בדברים אלה במקום שנהגו להחמיר ישכנו נחש, א מורא'דיגע קללה, יעצט געווענטליך ווען איינער קומט פרעגן א רב א שאלה ס'גייט דאך אויפן טעלעפאן מען ווייסט אפילו נישט ווער ער איז, און צו מיר ווען איך פלעג פסק'נען געהעריג היינט בין איך דאך טרוד מיט מקוואות, אבער ווען מען פלעגט קומען צו מיר פלעג איך אראפזעצן דעם אינגערמאן און איך האב אויסגעפרעגט אסאך זאכן, די ערשטע זאך איז ס'איז דא א בין השמשות. איז די שאלה איז ביז ווי לאנג קען די פרוי נעמען א היתר? אז מ'זאל רעכענען דעם ערשטן טאג פאר א יום הראיה, האב איך געזאגט ביז סאנסעט, וואס הערט זיך אויב ס'איז געווען פינף מינוט נאך סאנסעט, אויב ס'איז געווען צען מינוט נאך סאנסעט, וואס הייבט זיך אן דעמאלטס? יעצט איך וויל זאגן דעם אמת פארן עולם, אסאך יארן וואס איך האב גע'פסק'נט, געהעריג. נאך צום היינטיגן טאג בין איך נאכנישט קלאר ביי מיר פונקטליך וויאזוי מען דארף פסק'נען להלכה. איך פסק'ן לחומרא, ביי מיר איז סאנסעט בולס-איי, א סעקונדע נאך סאנסעט איז נאכט. למעשה אבער איז אזוי, איך האב געלערנט אין ארץ ישראל הוראה אויף נידות, און דארטן פסק'נען זיי אויך אזוי, בין השמשות, סאנסעט איז נאכט. א מינוט, א האלבע מינוט נאכדעם איז מען שוין מחמיר אז מען מוז שוין ווארטן צום נעקסטן טאג. דאס מיינט אויב זי האט געזעהן די שקיעה איז לאמיר זאגן זעקסע און זי האט געזעהן סיקס או וואן לאמיר זאגן יעצט לכאורה די ראי' גייט דאך צום נעקסטן טאג קומט אויס אז זי דארפן ווארטן יעצט נאך אן עקסטערן טאג. יעצט כ'האב געלערנט דא אין אמעריקע למשל כ'האב געלערנט ביים דעברעצינער רב ער פלעגט זאגן א האלבע שעה נאך די שקיעה נאך בעוד יום. ס'איז דא א חתם סופר וואס איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם אבער איך האב שוין גערעדט אסאך מאל וועגן דעם צו גרויסע רבנים. ס'איז דא א תשובה אין חתם סופר וואס ער זאגט אז כשהאורלוגין מקשקש א פערטל צו ניין דעמאלטס איז בין השמשות. ער רעדט דארטן וועגן א ברית און ער האט א דאטום. יעצט אז עטס נעמען אהער די כלי וואס ס'געט דיר ארויס אלע אינפארמאציע פון סאנרייז און סאנסעט. ס'איז קלאר אז דעמאלטס איז נאך נישט געווען אפילו די שקיעה, עס איז נאך געווען ממש בייטאג, ווייל אין יוראפ איז זייער שפעט דעם ענין פון זומער די נעכט, איז למעשה מען קען זיך נאך שטארק דינגען וואס דער חתם סופר האט געהאלטן, אבער איך וויל נישט אריינגיין דערין, אבער די רבנים אין אונגערן איז געווען רבנים וואס האבן געהאלטן יעדער לויט זיין מדריגה, דעברעצינער רב האט גערעדט מיט א ברייטקייט א האלבע שעה, אנדערע האבן גערעדט א פערטל שעה, יעדער האט אפגעמאכט זיין מיינד וויאזוי ער וויל. ממילא איך האב נישט קיין שום ידיעה הלכה למעשה וויאזוי דאס צו פסק'נען, ווייל ס'איז דא קאנפליקטס פון רבנים, ס'איז דא פון רבנים אליינס וואס האבן זיך סותר געווען, איז במילא לאמיר אונז רעכענען אז די שקיעה מאכט דעם חילוק צווישן טאג און די נאכט פונקטליך בולס-איי ביי די שקיעה. יעצט ווען די פרוי זעט א מינוט פאר זעקסע שבת, האבן מיר דאך שוין געלערנט וויאזוי ציילט מען די טעג, פרייטאג צו נאכטס און שבת איז איר ערשטער טאג, און ממילא קען זי ווייטער ציילן אזוי ווייטער. טאמער אבער איז געווען א מינוט נאך זעקסע, דעמאלטס ציילט זי מוצאי שבת און זונטאג פאר איר ערשטע טאג, און נאכדעם ציילט זי אזוי ווייטער די איבעריגע טעג. איז די דעטערמינעישאן פון א טאג ארויף א טאג אראפ, דאס האט צו טון מיט די שקיעה. יעצט איך האב עס באמת נישט ארויס, און כ'האב נישט קיין הוראה פון קיינעם פונקטליך וויפיל צו רעכענען. ער האט אזוי גערעכנט ער אזוי. יעצט ס'איז אבער דא ווען א אינגערמאן פרעגט מיך א שאלה, זעץ איך דעם אינגערמאן אראפ און איך פרעג אים, אזוי ווי דו האסט געזען בין השמשות, וויל איך וויסן מער דיטעילס, קודם וויל איך וויסן ווי נאנט ס'איז געווען צו סאנסעט, ווייל ס'איז דא פלעצער ווי די בין השמשות איז זייער לאנג, למשל אין אמעריקע איז די בין השמשות זייער לאנג, אין ארץ ישראל נאך צוואנציג מינוט איז שוין דא כוכבים, כוכבים בינונים. און ס'איז זיכער לילה. יעצט, טאמער ס'איז געווען זייער נאנט צו בין השמשות, איז דאך דא אפאר ספיקות. קודם א ספק צו ס'איז לילה צו ס'איז ספק יום. בין השמשות צו ס'איז ספק לילה צו ס'איז ספק יום. נאכדעם ווייסט מען נישט פונקטליך ווען דער בין השמשות הייבט זיך אן, צו אזוי ווי די גאונים מיט די שקיעה, אדער ס'הייבט זיך אן דרייצן און א האלב מינוט פאר צאת הכוכבים לויט אזוי ווי די רבינו תם. ממילא האסטו שוין דא צוויי ספיקות. ס'איז א לאנגער בין השמשות, נישט אזוי ווי אין ארץ ישראל, און אויכעט אז די פרוי האט געזען ממש אפאר מינוט נאכן בין השמשות, און דער גאנצער פיפטער טאג איז דאך אויכעט נאר אלס א חומרא פון בין השמשות, ממילא אז מען קומט פרעגן אזא שאלה דארף מען אויך וויסן וויאזוי שוקל צו זיין, ווייל למשל אין ארץ ישראל וואלט איך מיך נישט געטרויט שוקל צו זיין און פרעגן אפילו ווייל די רבנים דארטן זענען מורא'דיג מחמיר. אבער למעשה דא אין אמעריקע, כאטשיג איך האב נישט קיין דבר ברור מקובל, אבער ס'איז ווי מען זאגט מען קען אין דעם מקיל זיין, וועגן דעם דארף מען פרעגן דעם רב און פארשרייבן פונקטליך די צייט. יעצט איז דא נאך א זאך, און טאמער, א דין אז טאמער דער קהל האט מען שוין געדאווענט מעריב אפילו בייטאג, אדער ערב שבת, זי האלט שוין נאכן צינדן לעכט און ס'איז נאך טאג, דארף זי פרעגן א שאלה פון א רב צו מען קען די טאג רעכענען פארן ערשטן טאג צו נישט, ס'איז דא רבנים וואס זיי זאגן אז יא, ווייל דער פיפטער טאג איז דאך נאר א חומרא. יעצט טאמער זי האט אבער געזען זיכער און ס'איז שוין געווען א לאנגע צייט נאך סאנסעט, דעמאלטס איז זי זיכער ביינאכט און מען רעכנט ערשט דעם נעקסטן טאג. יעצט. כ'האב פריער געזאגט אז טאמער מ'זעהט א כתם, נישט נאר אויב מ'זעהט א ראיה, נאר אז מ'זעהט א כתם, דעמאלטס דארף מען אויכעט ווארטן פֿינף טאג. יעצט, דאס אלעס איז געזאגט געווארן נאר ווען זי איז ריין און זי האט געקענט וואוינען מיט איר מאן. טאמער למשל אינמיטן די שבעה נקיים ווען זי איז נישט ריין, דעמאלטס זעהט זי נאכאמאל א כתם אדער אפילו א ראיה, דעמאלטס דארף זי נישט נאכאמאל ציילן פֿינף, און נאכדעם זיבן, ווייל זי האט דאך שוין געציילט אירע פינף. די זעלבע אויך א טאג וואס, לאמיר זאגן, זי האט געווארט א עונה בינונית וואס זי טאר נישט וואוינען הלכה'דיג, אדער א כלה וואס זי גייט חתונה האבן, זי ווארט שוין פינף טאג אסאך יארן אין איר לעבן. איז וויבאלד זי האט נישט געהאט קיין מאן האט זי דאך נישט געוואוינט מיט א מאן. דארף מען נישט ווארטן נאכאמאל פינף. און איך וויל נאר אריינלייגן א שטיקל מוסר אויכעט, ס'דא אזעלכע כלות וואס זיי טשיטן מיטן חתן צו מיט אנדערע, זאלן זיי וויסן זיי האבן אן ערנסטן פראבלעם וויאזוי זיי קענען זיך נאכדעם מטהר זיין, ווייל זיי קענען נישט די הלכה. און די זעלבע אויב זי איז זיך פורש פון איר מאן ווייל זי זעט א כתם, און א טאג צוויי שפעטער קומט די וסת, קען מען ציילן פון די. צייט פון ווען זי האט באקומען דעם כתם. יעצט, אסאך מורי הוראות האלטן אז טאמער זי האט געהאט א שאלה און זי האט עס געלייגט אין די זייט, זי האט געווארט ביז מ'וועט פרעגן דעם רב, און א טאג צוויי שפעטער האט זי באקומען איר וסת, קען זי צורעכענען די צוויי טעג פאר די חמשה ימי טומאה, וויפיל טעג ס'האט געדוירט פון ווען זי האט זיך שוין פורש געווען פון איר מאן. יעצט, די פתחא זוטא אין סימן קיף צדי ג ברענגט אז טאמער א מענטש איז זיך פורש, לאמיר זאגן פאר עפעס א חומרא פון שולחן ערוך, און ער האט נישט געוואוינט מיט די פרוי, קען ער אויכעט רעכענען די טעג. דער הייליגער חתם סופר ברענגט אז א תלמיד חכם, ס'איז אין תשובה קיף מ ט, זאגט ער א תלמיד חכם מעג אויף זיך מחמיר זיין אויף א מראה וואס א חכם איז מתיר, אז ס'איז נישט ארגער ווי א בהמה שהורה בה חכם, ס'דא מענטשן וואס עסן נישט פון א שאלה'דיגע בהמה. נישט אז א פרוי איז חלילה א בהמה, ווייל די שאלה איז נאר צו ס'איז דא א היתר צו ס'איז דא אן איסור, ממילא דאך נישט קיין חילוק אויף וואס ס'איז דא, צו ס'איז דא אויף א אידישע טאכטער, צו ס'איז די שאלה איז אויף א בהמה אדער אויף אן אנדערע זאך, נאר פונקט אזוי ווי די בהמה האט א שאלה און דער רב איז עס מתיר, איז די זעלבע די שאלה פון די בדיקות אויך, אבער דאס איז נישט פאר יעדן איינעם. עס איז נאר פאר גאר ערליכע מענטשן. יעצט דער חתם סופר איז מסביר, ווייל ווען מען האט חתונה מיט א תלמיד חכם ווייסט מען סוף וועט ער ווערן א פרוש און א חסיד, און זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם. די פתחי תשובה ברענגט עס צו אין סימן קיף פאי ח אות ב'. יעצט לאידך גיסא איז דא דער רדב"ז, עס ווערט צוגעברענגט אין פתחי תשובה סימן קיף פאי ד, אות ה' שרייבט ער אזוי, דאין לחדש חומרות על ישראל, מען זאל נישט מחדש זיין קיין חומרות, ווייל הלוואי שישמרו מה שמוטל עליהם, מען זאל אפהיטן דאס וואס ס'ליגט אויף כלל ישראל. יעצט ברענגט די פתחי תשובה אז יעדער מענטש זאל טון מיט דעת מיט שכל, יעצט איז דא אין תפארת שלמה אין די שאלות ותשובות וואס דאס איז בסוף חלק א' על התורה ברענגט ער, וזה בדוק ומנוסה בדברים אלה ס'בדוק ומנוסה דהיינו מציאות הקרטין דאס איז די מען טרעפט אבער די בדיקות כ'גיי שוין רעדן פון דעם שהם הולכים אחר המחמירים כנל זיי גייען נאך מחמירים דכל איש ואישה שמחמירים בדברים אלה יעדע מאן און פרוי וואס זענען מחמיר אז בכל יום מוסיף והולך גייט ער שטערקער וכל המוסיף מוסיפין לו כהנה וכהנה. אם שומעים לדברי חכמים המקילים, טאמער פאלגט ער אבער די דברי חכמים איז ער א מיקל, אז הדברים הולכים לגמרי ואינם נמצאים כלל, גייט נאכדעם אוועק אלע זאכן, זאגט ער וזהו מעשה השטן רחמנא ליצלן, וואס די תורה איז מתיר זיי נישט פרומער פון די תורה, בשר שהורה בו חכם עסט אן אנדערש שטיקל פלייש. אבער מיט די פרוי צו געבן די מצוות עונה, דאס קענסטו נישט צונעמען. יעצט אויב די פרוי זעט דם נאך די טבילה, און זי האט נאך נישט געוואוינט מיט איר מאן, זאגט די סדרי טהרה אין סעיף קטן ל"ט ברענגט ער דעם מעיל צדקה וואס ער זאגט אז זי קען מפסיק בטהרה זיין גראד, זי דארף נישט ווארטן קיין פֿינף טעג, פארוואס? ווייל צו זעהן נאך די טבילה איז א מילתא דלא שכיחא, מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן בלא שימשה אטו שימשה. יעצט ס'איז דא, פון של"ה הקדוש איז דא א מורא'דיגער פסק, ער זאגט אז טאמער זי וועט ווארטן פֿינף טעג, און זי וועט אנהייבן ערשט דעם זעקסטן טאג צו ציילן די ערשטע טאג פון די שבעה נקיים, זאגט ער וועט אויסקומען אמאל אז די טבילה וועט געפאלן פרייטאג צונאכטס נאך א יום טוב, וואס דאס איז צוויי מאל אפגעשטופט און מען מאכט די חפיפה צוויי טאג פריער, און ממילא וועט מען מרחיק זיין די חפיפה פון די טבילה, און ס'איז שוין אויך געווען פסקו דמיה איר בלוט האט זיך שוין אויפגעהערט ביום ד', וואס דעמאלטס איז שוין במציאות אז מען קען מאכן הפסק טהרה ביום ד' פאר די שקיעה, דארף מען פרעגן א מורה הוראה ער זאל איר מתיר זיין זי זאל מפסיק זיין בטהרה ביום ד' און זאל אנהייבן צו ציילן ביום ה', ווייל דער של"ה הקדוש זאגט, און עס ווערט צוגעברענגט אין פתחי תשובה, אין סעיף קטן ט"ו, מוטב שנניח חומרא זו, ס'איז בעסער מ'זאל איבערלאזן די חומרא של הוספת יום ה', שלא שימשה, ווען זי האט זיך נישט משמש געווען מיט איר מאן סמוך לפני ראייתה. ס'איז חומרא אחר חומרא, איז בעסער אז מ'זאל מאכן נאך פיר טאג כדי לקרב החפיפה לטבילה, שרייבט דער סדרי טהרה אויף דעם אז ער איז מתיר אפילו שימשה לפני ראייתה. ער מתיר מער ווי דער שלה הקדוש אפילו זי האט משמש געווען פאר זי האט געזעהן, און ס'וועט אויסקומען אז ס'וועט אויסקומען א דאבל העדער, ס'וועט זיין צוויי טעג, ס'וועט זיין א מוצאי שבת און א מוצאי יום טוב, עס וועט זיך פאלן איינס נאך ס'אנדערע במילא זי מוז מרחיק זיין די חפיפה מיט די טבילה, איז ער מתיר אפילו שימשה. למעשה די אלע זאכן דארף מען פרעגן א רב וועגן דעם איז זייער גוט. אז מען שרייבט אויף אלעס פונקטליך און דער רב געט עס א קוק צו און ער קוקט שוין ווען ס'פאלט די טבילה ווייסט ער וואס צו טון. יעצט דער טורי זהב ברענגט אין סימן קצ ג סעיף קטן ד, כ'האב געטראפן פונעם מהרל פון פראג אז כאטשיג די וועלט איז נאך נוהג אז א נידה הייבט אן צו ציילן פונעם זעקסטן טאג, ס'הייסט דער זעקסטער טאג איז דער ערשטער טאג פון די שבעה נקיים,

ווייל מען האט נאר מיקל געווען ביי דם בתולים און נישט ביי דם נידות. יעצט ס'איז דא א סדרי טהרה אין סעיף קטן מ ב זאגט ער אזוי, טאמער א פרוי האט געמאכט א טעות און שטאט צו ווארטן פינף טאג האט זי נאר געווארט פיר טאג און זי האט שוין געציילט זיבן נקיים זי האט זיך שוין געטובל'ט און זי האט זיך שוין משמש געווען מיט איר מאן, זאגט ער אז בדיעבד קען מען מיקל זיין, פארוואס? ווייל ס'איז נאר א חומרא דרבנן מוז איך נישט גיין אומגליקליך מאכן א אידישע טאכטער, און ער ברענגט אויך פון תשובת רדמ, סימן מ', אז טאמער זי האט זיך גע'טובל'ט בדיעבד, אפילו זי האט נאך נישט געוואוינט מיט איר מאן, קען מען אויך מיקל זיין און ווארטן פון די פיר טעג. יעצט דאס איז אבער קלאר וואס מען דארף וויסן. טאמער זי האט אנגעהויבן צו ציילן פון אירע פינף טעג און זי האט געמאכט א טעות און זי האט געציילט נאר פיר טעג, אויף דעם איז דא בדיעבד א היתר, טאמער אבער זי האט געווארט פינף טעג און זי האט געציילט נאר זעקס ריינע טעג, וואס מען וועט רעדן פון דעם אין נעקסטן שיעור מערצעשעם, דעמאלטס איז א נידה דאורייתא. ס'וועט איר גארנישט העלפן אפילו זי האט זיך גע'טובל'ט און אפילו זי האט געוואוינט מיט איר מאן. און דא איז דא א גרויסע פראבלעם אין די הלכה, איז דא צענליגע און צענליגע טעותים יעדן טאג, און דאס איז פארוואס מען דארף גיין זייער שטאט. יעצט איז דא נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מען דארף וויסן, איך האלט אין איין מסביר זיין, אז א פרוי האט אן אוויולעישאן פיריעד, ס'הייסט ביוץ, אזוי הייסט עס אין ארץ ישראל, ס'דא פרויען וואס ממש נאך אפאר טעג וואס זיי זעען קענען זיי שוואנגער ווערן, און נאכדעם קענען זיי מער נישט שוואנגער ווערן, איז במילא איז דא אן עצה אז זי זאל אויסלאזן איין חודש פון טבילה, ממילא דארף זי דאך נישט ווארטן די פינף טעג, און זי קען גראד מאכן א הפסק טהרה, ווייל זי איז דאך געווען נישט ריין די גאנצע צייט, און נאך זיבן טעג קען זי וואוינען מיט איר מאן קען זי פארשוואנגערן. יעצט, דער טשעבינער רב אין ספר דובב מישרים חלק א' סימן ח' זאגט אז ער האט מורא, ער זאגט אזוי למעשה יש צדדים להקל, עם כל זה ליבי נוקפי לשנות חס ושלום מדבר המבואר ברמא, מיין הארץ לאזט מיך נישט איך זאל משנה זיין פון א זאך וואס שטייט אין רמא, וכבר נהגו כן כל בנות ישראל, אלע אידישע טעכטער זענען זיך אזוי נוהג. זאגט דער טשעבינער רב, איך בעט דיך, זיי עס מציע פאר נאך א גרויסן רב, און טאמער ער וועט אויך האלטן אזוי, קענסטו צושטעלן מיין חוות דעת להקל, אבער אן דעם חלילה זאלסטו עס נישט טון. יעצט, אין שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ג' סימן פ"ה, זאגט ער אזוי, כבר בא מעשה כזה לידי, איז שוין געקומען צו מיר אזא מעשה, פסקתי להם, כ'האב זיי גע'פסק'נט שאם רצונם לעשות כדברי הרופאים, זיי ווילן טון וואס די דאקטוירים זאגן, אז תוכל לדלג על טבילה אחת, קען זי מדלג זיין, היינו שלא תטהר עצמה לבעלה, זי זאל זיך נישט מטהר זיין פארן מאן פעם אחת ואחר כך כשתראה פעם השניה, ווען זיי זעהן דאס צווייטע מאל תוכל להתחיל ז' נקיים קען זי גראד אנהייבן די זיבן נקיים אחרי ב' ימים כנ"ל, דאס מיינט מען נאך די צוויי טעג וואס זי זעהט, ווייל זי זעהט דאך נישט אזוי לאנג, סאו ווען זי הערט אויף צו זעהן קען זי גראד גיין אין מקווה, נאך די זיבן טאג פארשטייט זיך.

יעצט שרייבן אבער אלע אחרונים אז דאס אלעס איז זייער גוט אבער מען דארף אייביג פרעגן א רב א שאלה ווייל ס'איז נישט אזוי גלאטיג, קען נישט מיקל זיין קעגן א רמ"א. שוין, דאס איז געווען אביסל וועגן די חמשה ימי טומאה וויאזוי מען ציילט עס, און וויאזוי מען ציילט די טעג האט מען דאך שוין אויסגעלערנט, צו מוצאי שבת זונטאג איז איין טאג, און אזוי ווייטער, איז קוקט מען ווען מען האט געזען צו ס'געווען מוצאי שבת צו זונטאג, און אזוי יעדן טאג, און ממילא לערנט מען זיך אויס וויאזוי צו ציילן. יעצט. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב פריער מסביר געווען אז איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מען דארף רעכענען די אלע זאכן, ווייל אונז ווייסט מען נישט פונקטליך דעם ווען די שקיעה איז און די אלע זאכן, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא זייער אסאך מעשות וואס ס'ווערט געברענגט אז אידישע קינדער האבן געדארפט גרויסע ישועות, ס'איז דא א פרוי וואס האט נישט געקענט שוואנגער ווערן, ס'איז דא אנדערע זאכן, יעדער האט זיך דאך זיינע פעקל מיט געשעפטן, איז איז דא פון סטייפלער איז דא. א פרוי האט נישט געהאט קינדער יארן לאנג, האט זי געפרעגט וואס זאל איך טון, האט ער געזאגט זייער פשוט, א האלבע שעה פאר שבת זאלסטו נעמען אויף דער שבת. כ'געדענק מיין מאמע עליה השלום, יענע אזא צדיקת חצות איז ביי איר געווען שבת, פלעג איך איר פרעגן פון ווי נעמסטו דאס, זאגט זי ביי מיין טאטנ'ס שטוב איז אזוי געווען. ס'איז געווען איינמאל אן אייניקל האט זיך צוריסן די ציצה און מ'האט עס געדארפט עפעס צונייען און ס'איז געווען נאך חצות. מיין מאמע האט געזאגט איך מוז עס דיר צונייען ווייל דו האסט דאך נישט קיין אנדערע ציצה אבער איך בין אויף דיר מורא'דיג ברוגז, איך דארף מבטל זיין א מנהג וואס איך טו א גאנץ לעבן. ווען מיין מאמע איז אוועק איז געווען די יציאת נשמה א האלבע שעה נאך חצות פרייטאג. און מען האט געוואלט ברענגען א טראק און מיט מאכן שנעל און מיט טוהן און מיט גראבן, האב איך געזאגט נישט ביי מיין מאמע, מיין מאמע וועט ליגן גאנץ פרייטאג צו נאכטס און גאנץ שבת, און דאס וועט אויף איר מגין זיין אז זי האט אין לעבן נאך חצות נישט מחלל שבת געווען, איך בין נישט מחלל שבת אויף מיין מאמע'ס שבת, און די סוף איז געווען אז איך האב נישט געלאזט, איך האב אראפגעשטעלט די פיס, איך האב געזאגט עס וועט נישט געשעהן, האט זי אריינגעלייגט אין, א טשעפעל איז נישט דא אין מאנסי האט מען זי אריינגעלייגט, ס'איז געווען א קאלטער טאג.

נארמאל דארט צו גראבן א קבר א דריי פערטל שעה, א שעה ס'האט געדויערט פיר שעה מוצאי שבת, מיט סלעדזשהעמער זענען זיי געשטאנען און זיי האבן געהאקט די אייז, זיי האבן געזאגט אזאנס האבן זיי נאכנישט געהאט אזא פראסט, דאס געשעהט איינמאל אין כ'ווייס נישט ווי וויפיל יאר, וואסערע א ווייטאג וואלט ווען געווען ווען מ'איז מחלל שבת נאך מיין מאמע די וויזשניצע רבי פלעגט נישט לאזן מ'זאל מאכן די לוויות פרייטאג, ווייל ער האט געטענה'ט זיי קומען ארויס די חברה און זיי פארן נאך צוריק ביז וויליאמסבורג אויכעט, ער זאגט קענסט עס מאכן אבער מוזט בלייבן דא שבת, חילול שבת איז נישט קיין דזשאוק, עניוועי דער תוספות שבת דאס ווייזט פארן אייבערשטן די ליבשאפט וואס אונז האבן אים ליב, דו ווילסט אזוי איך גיב דערצו נאך א האלבע שעה, איך גיב דערצו, יעצט אין סטייפלער איז דא א פרוי שרייבט זי איז אזוי געווארן שוואנגער און אן אנדערע פרוי שרייבט אז איר זון האט געהאט קענסער. א רעפיע איז נישט דא דערויף, אדער האט עפעס א אנדערע צדיק, איך געדענק נישט ווער האט איר געזאגט דאס, געדענק איין זאך, נעם דיך אונטער א האלבע שעה צו האלטן שבת פריער, דאס איז תוספות שבת, און דאס קינד איז געזונט געווארן ביז אפאר וואכן. תוספות שבת איז די אמת'ע ליבשאפט וואס א מענטש געבט ארויס פארן אייבערשטן, איך האלט נישט שבת ווייל איך מוז, ווייל דו האסט געזאגט פון דעמאלטס ביז דעמאלטס, איך געב דיר נאך צו מער, און דאס איז א געוואלדיגער תיקון. אין שלחן ערוך שטייט און מגן אברהם ברענגט תוס' שבת איז צוויי מינוט דארף מען מאכן ווען שבת קומט אריין ווען סקומט ארויס אבער געב דעם אייבערשטן א בעסער שטיקל געב מיר נאך א האלבע שעה איינער איז געקומען צום פני מנחם און האט אים געזאגט אז ער האט קענסער זאגט ער לייג צו א האלבע שעה תוס' שבת זאגט ער אבער אז דאס צולייגן תוס' שבת האלבע שעה וואס זאל איך טון אין די האלבע שעה דארפסט דאך עפעס טון אויך זאגט ער זאלסטו זאגן תהילים אויכעט און איך זאג דיר צו א ישיעה און ער האט עס נאך נאכגעזאגט פונעם בית ישראל. דאס איז דער ענין וואס מען ווייזט ארויס די ליבשאפט פון אייבערשטן, סא די זעלבע דא אויך, ס'קומט די שקיעה איז ביי אונז בולס-איי, דאס איז די טאג און דאס איז די נאכט, ווידעראום ס'דא מורה הוראות וואס זיי שפילן זיך ארום, אה, ליסן אויב זיי האבן אזוי בקבלה קען איך נישט זאגן גארנישט, נאר קען זיין די קבלה קומט איינער פונעם צווייטן. דארף דיר וויסן וואס זיי ברענגען דא מעשה, סאטמארע רבי א שעה נאך די שקיעה האט ער נאך געצינדען לעכט, די רעבעצין איז ערשט אהיים געגאנגען, די אלע מעשות קויף נישט, איך האב אמאל געפרעגט דעם רעבען א שאלה וועגען א ברית אום שבת און ס'איז געווען א בין השמשות האט די רבי געזאגט זיכער זאלסטו ווארטען אויף זונטאג ס'איז אינגאנצען געווען דרייצן צוועלף מינוט נאך די שקיעה. ס'איז געווען ממש א קינד, און די רבי האט נישט געוואלט מיקל זיין. עניוועי. יעצט, ס'איז געווען א פרוי וואס האט געהאט זייער וואוילע קינדער, האבן אירע חבר'טעס געפרעגט, וויאזוי האסטו אזאלכע געלונגענע קינדער? זאגט זי, כ'וועל דיר זאגן די אמת, א האלבע שעה פאר לעכצן איז ביי מיר שוין שבת קודש. מען דערציילט אז ר' לייבער פון ביטשקוב, ס'איז געווען מיין זיידע, ר' לייבער פלעגט פארן צום צמח אויף שבת, פלעגט ער אנקומען, פלעגט מען זאגן פארן צמח אז ווען רבי לעבער איז אנגעקומען האט מען געהאלטן ביי מה ידידות, ווייל דער צמח האט מקבל געווען שבת פרי, ס'שטייט אז דער וואס ער ווייסט דעם סוד פון מקבל זיין שבת פרי מעג עס טוהן ווען נישט טאר מען עס נישט טוהן, ווייל פאר פלג המנחה טאר מען דאך נישט טוהן די אלע זאכן, צינדן לעכטן און די אלע זאכן, עס ווערט אבער געברענגט אויכעט אז גאר גרויסע צדיקים זענען מיט דעם מקרב די גאולה, ווייל דער אייבערשטער שלעפט אויס ביז די לעצטע מינוט ווייל אונז זעמער נישט ווערד. איז די גאר גרויסע צדיקים זאגן רבונו של עולם אונז מאכט מען דאך אויך שבת פרי מאך דו אויך שבת פרי, ס'איז דא אין דעם סודות, מען דארף אדער וויסן אז די וואס איז מקבל שבת אויף זיך פרי, די פרוי אז זי צינדט לעכטער ביי איר געהעריג שבת, טאר שוין נישט טון מער קיין מלאכות, די זמן איז שוין נישט רעלעווענט יעצט, ס'האט צו טון ווייל זי האט געצינדן לעכטער מקבל געווען שבת, און אויכעט אז טאמער זי טוט עס אפאר מאל דארף זי נאכדעם טאמער וויל זי עס אויפהערן צו טון דארף זי פשוט מתיר נדר זיין. ס'זאל נישט אויסקומען קיין חילול שבת אויף אייביג. און יעצט אונז נאך פלג המנחה מעג מען דאך שוין מקבל שבת זיין, און מען זעמיר שוין ביים אלף השישי נאך פלג המנחה, איז דער אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף אונז און ער וועט שוין שיקן דעם גואל צדק. און די זעלבע זאך איז ביי עניני נידות, ס'איז זייער שווער מחליט צו זיין וואס באמת די הלכה איז פון די שקיעת החמה, איז יעדער מורה הוראה גייט זיך לויט זיין מהלך, אבער די ארץ ישראל'דיגע מורה הוראות, דער ווילנער גאון, און דער משנה ברורה, און דער תניא, זיי האלטן אלע אז די שקיעה דאס איז די חילוק צווישן טאג און נאכט, סאו אונז דארף מען נישט מיקל זיין אין די זאכן אויך נישט. און ס'ידוע ס'איז געווען א רב וואס ער האט געזאגט ער האט קבלה פון ירושלים אז ער פסק'נט אפילו ביי בדיקות האט ער מיקל געווען און ער האט געשריגן אז ער האט קבלה פון ירושלים'ער בית דין, כ'ווייס נישט וועלכער בית דין האט אים געגעבן קבלה. אבער למעשה מען האט זיך גענומען איבערן אים און ר' אלישיב איז ארויף ארויס מיט זייער א פייערדיגן בריוו אז ער איז מתיר איסורי כריתות און מען האט געהייסן אלע מורה הוראות וואס האבן ביי אים געלערנט זאלן זיך גיין איבערלערנען נאכאמאל די הלכות נידה מיט מראות מיט אלעם. יעצט סקען זיין ער האט טאקע געהאט אזוי קבלה ווייל ער האט נישט געזעהן, סאיז דא אסאך מער רבנים וואס זענען אביסל קאלער בליינד ספעשעלי אז זיי נעמען געוויסע מעדיקעישאנס, כמעט יעדע מעדיקעישאן האט אן עפעקט אויף קאלער בליינד, סאיז דא אין די דאקטערס מעניועל איז דא די אלע זאכן. א געהעריגע טיילענאל מאכט דיך א סערטען אמאונט קאלער בליינד, סאו דאס אויך א זאך וואס פאר דו גייסט פרעגן א רב פרעג אים צו ער האט גענומען א קאלער בליינד טעסט און טאמער נישט זאג אים ער זאל פליז גיין נעמען ווייל קען זיין ער איז מתיר איסורי כריתות. יעצט דער שבת קודש אז מען מען לייגט צו אביסל תוס' שבת ברענגט עס אויך צו שידוכים מיט זיווגים. פארוואס? ווייל דער שבת איז דאך דער בת זוג פון כלל ישראל, כלל ישראל איז דער חתן און די שבת איז די כלה, איז אויב דער חתן גייט לקראת כלה, דאס מיינט אז ער מאכט פריער שבת, ער לייגט צו תוס' שבת, איז וועגן דעם איז ער זוכה אז ער טרעפט זיין שידוך אויכעט. די גמרא דערציילט אין מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב' אז רבי ינאי פלעגט אנטוהן די שענסטע קליידער ערב שבת און ער פלעגט עס אנטוהן פרי און ער פלעגט ארויסגיין און זאגן בואי כלה בואי כלה איז על פי סוד מיינט עס אז אין דעם זכות וואס מען טוט זיך אן ערב שבת פרי און מען גייט זאגן בואי כלה בואי כלה העלפט דער אייבערשטער אז מען טרעפט א שידוך אויך. יעצט ווען ר' חיים קניבסקי זאגט פאר הונדערטער מיידלעך וואס זיי זאגן ס'גייט נישט קיין שידוכים, זאגט ער זאלן האלטן שבת, תוס' שבת אביסל פריער צולייגן וועט גיין דער שידוך. יעצט איז אויכעט מסוגל צו שלום בית, ווייל שבת הייסט שבת שלום ומבורך, ס'מסוגל צו שלום אויכעט, און. שבת איז דער אייבערשטער משפיע. א שפע פון שלום פאר כלל ישראל, במילא אז ער נעמט אויף זיך אז ער זאל מאכן אביסל פריער דעם שבת, באקומט דער הויז א עכטן שלום בית. די משנה ברורה ברענגט משם הזוהר און די מקובלים אז שבת דארף מען זייער אבאכט געבן אז ס'זאל נישט זיין קיין מחלוקת. צווישן א מאן און א פרוי, ווייל דעמאלטס קומט דער בעל דבר און ער וויל אנדרייען מחלוקת, זאגט ער במיוחד סמוך לכניסת השבת, דאס איז דער זמן ווי דער שטן קומט אן צו מאכן מחלוקת, ווערט אויך געברענגט אין מהרש"א, ווייל דעמאלטס איז א הייליגע צייט, קומט דער בעל דבר און ער וויל עס צושטערן. יעצט, דער הייליגער רבי הערשעלע פון זידיטשויב פלעגט זאגן, אז אין א הויז ווי דער טיש איז שוין מסודר ערב שבת פאר חצות, איז א געוואלדיגע סגולה מבטל צו זיין די קליפה פון די סטרא אחרא וואס איז מעורר מחלוקת דווקא ערב שבת, און ס'ידוע אז ס'געווען צדיקים וואס זיי פלעגן גראד נאכן דאווענען אינדערפרי ארויף שטעלן שוין דעם טישטוך אויפן טיש און אנגרייטן די לעכט, און ס'געווען וואס זיי האבן זיך נוהג געווען דאס צו טוהן דאנערשטאג ביינאכט ווייל דאס נעמט אוועק די גאנצע קליפות. פון דעם וואס האבן ליב אנצומאכן מחלוקת. יעצט א מענטש אז ער האט קינדערלעך דארף ער דאך האבן נחת פון די קינדער, יעצט שטייט אין משנה ברורה אין סימן רנ"ו ווער ס'איז זיך מזרז און ער העלפט אנדערע אויכעט, ער איז זיי אויך מזרז ער זאל מקדים זיין שבת, אז זיי זאלן צולייגן תוס' שבת, אין דעם זכות איז ער זוכה צו בנים גדולי ישראל. יעצט, חיים קניבסקי האט אמאל געזאגט אז דאס וואס די משנה ברורה זאגט ער איז זוכה צו בנים גדולי ישראל, איז נישט די פשט ס'איז עפעס אזא סגולה, דאס איז א פסק הלכה, ווייל די משנה ברורה איז נישט קיין סגולה ספר, ס'איז א פסק הלכה, טאמער ער איז מזרז, ער אליינס נעמט אויף זיך תוס' שבת אפאר מינוט פריער, און ער זעט אנדערע זאלן אויכעט מחמיר זיין אפאר מינוט פריער, און זאלן צולייגן אפאר מינוט צו תוס' שבת, איז ער זוכה, נישט אלס זכיה נאר אלס הלכה אז ער האט וואוילע קינדער. יעצט ידוע אז דער הייליגער רמ"א זיין טאטע האט געהאט א סטאר און ערב שבת איז געקומען א גרויסער עושר א גוי און האט געוואלט קויפן אלעס און דער רמ"א האט געהאט א מנהג אז נאך חצות האט ער צוגעשפארט דעם סטאר און ס'האט זיך געטון דא האט ער געקענט פארדינען זייער אסאך און ס'איז געווען גראד א שוואכע וואך און דער רמ"א האט געזאגט מיך אינטערעסירט גארנישט איך שפאר צו און מ'האט געגעבן פון הימל אז אין דעם זכות האט ער זוכה געווען אז ער זאל האבן א קינד וואס וועט באלייכטן די וועלט וואס איז דער הייליגער רמ"א. יעצט ס'איז אויכעט מבטל אלע גזירות קשות, סווערט געברענגט אין סידורו של שבת טוב לקבל שבת מוקדם, סאיז זייער גוט מען זאל מקבל זיין דעם שבת פרי כי משעה שמדליק את הנרות של שבת מסתלקים ומבטלים כל כוחות הרע והטומאה מהבית. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, כ'בין געווען ראש השנה יום כיפור אין ארץ ישראל בין איך געווען ביי אין עפעס א לובאוויטשער בית מדרש, זייער א חשוב'ער לובאוויטשער רב, ער איז א ראש ישיבה אויך אין צפת, איז האט ער געזאגט אז דער לובאוויטשער רבי פלעגט ביי יעדן יום טוב וואס ס'האט זיך געענדיגט ראש השנה צו כדומה האט ער געהייסן אז מ'זאל מאכן א פארברענג און מ'זאל זיך וואשן. פארוואס? ווייל מיט דעם וואס דו וואשסט דיך און דו זאגסט רצה נאכדעם וואס איז שוין אין די וואכן ביסטו מוסיף מקודש על החול. איך האב דעמאלטס געפרעגט ביחידות נישט ברבים ווייל איך האב געזען ער איז זייער א וואוילער מענטש האט אלעס געטון ביחידות למשל אריינגעקומען עפעס א מיידל וואס איז נישט געווען אזוי צניעות'דיג אנגעטון האט ער אויפגעהערט צו זאגן דעם שיעור נישט געזאגט הויעך ער האט שוין ערלעדיגט אז מ'זאל ארויסגיין זייער שיין איידל וואס ער האט זיך אויפגעשטעלט אבער איך האב אים געזאגט ביחידות אין ליבאוויטש איז מען נישט מקפיד אז מען זאל זיך וואשן שלישידות, תניא פסק'נט אז יוצא מיט פיירות אויכעט, און זיי נעמען דאס אן פאר א לכתחילה, איז למעשה איך ווייס נישט וויפיל מניינים ס'איז דא וואס זיי עסן שלישידות אין קראון הייטס, זייער אסאך וואס זענען דאס מבטל, זאג איך אים דא וואס איז א ענין פון עסן שלישידות וואס מען קען מוסיף זיין, מחול על הקודש איז מען זיך נישט נוהג.

מילא איז מען מיט דעם וואס מען בענטשט נאכן זמן און מען זאגט רצה צו יום טוב זאגט מען יעלה ויבא טוט מען אריינברענגען מחול על הקודש סאו זאגט די זעלבע בחינה דא סידורו של שבת ס'איז גוט מקבל צו זיין שבת פרי ווייל מיט דעם טוט מען מבטל זיין אלע קליפות פונעם הויז. מען ברענגט אריין א קדישה. יעצט, ס'איז געווען א צייט ווען אידן האבן געהאט שווערע גזירות, מ'האט זיי געוואלט רופן אין מיליטער, ס'איז געווען די גרויסע צרות, און זיי זענען געקומען צום לעכעוויטשער, וואס טוט מען דא? האט דער לעכעוויטשער געזאגט, אויב עץ וועט משפיע זיין אויף די איינוואוינער פון די שטאט זאלן מקבל זיין שבת פריער, און זיי מאכן א גרויסן תוס' פאר שבת, בין איך מקבל אויף מיר איך זאל מבטל זיין די גזירה פון כלל ישראל. און אזוי איז טאקע געווען, ער האט עס גע, ער איז געווען ביכולת עס מבטל צו זיין. יעצט אין לעיקוואד איז געווען זייער אסאך פראבלעמען, ס'איז געווען אומגליקן, מ'איז געהארגעט געווארן, דאס יענץ, א סאך פראבלעמען געווען, נישט יעצט, יארן צוריק, האט הרב שטיינמאן געזאגט אז מ'זאל, איך גיב צו, א עצה, זאל מקבל זיין דעם שבת פרי, און ער האט זיי געזאגט דער שבת איז דער מקור הברכה, און אז מ'האלט שבת איז מען, ווייל מ'איז א איד ווייזט מען נישט פארן אייבערשטן דאס ליבשאפט, אבער טאמער מ'נעמט זיך אויף זיך פריער, איז דאס איז אזוי שטארק אז דער כח קען מבטל זיין אלע גזירות, און אזוי טאקע געווען, מען האט אנגעהויבן מקבל צו זיין שבת א האלבע שעה פריער, און ר ר די גרויסע אומגליקן האבן זיך אויפגעהערט. און די גמרא ברענגט מסכת שבת דף ק י ח עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוחנן האט געזאגט פון רבי שמעון בן יוחאי אלמלא ששמרו בני ישראל שני שבתות כהלכתם מיד נגאלין. אידן האט נאר געהיטן צוויי שבתות אזוי ווי די הלכה ווערן זיי גראד אויסגעלייזט איז ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז שני שבתות מיינט מען דער שבת נאר צוגעלייגט נאך אביסל א תוספות שבת מ'דארף אפילו נישט צוויי שבתים איין שבת מיט תוספות שבת איז גענוג יעצט די תנא ר' חנינא בן דוסא איז געווען מלומד בניסים ער פלעגט זייער פרי מקדים זיין מקבל צו זיין דעם שבת, און ער האט געזאגט פאר זיינע תלמידים בואו ונצא לקראת שבת המלכה. זייער אינטערעסאנט, כ'האב געדאוונט אין א ספרדישע שול אין ארץ ישראל, פאר זיי הייבן אן קבלת שבת הייבן זיי אן בואו ונצא און זיי דרייען זיך ארום אויף אלע פיר זייטן מיט כבוד אז מ'ווארט די כלה זאל אריינקומען, זיי דרייען זיך נישט אויף אלע פיר זייטן, זיי דרייען זיך. נישט אחוריים להיכל ה' זיי דרייען זיך נאר אויף דרום, און נאכדעם אויף צפון און אויף מזרח, און זיי זאגן בואו ונצא לקראת שבת המלכה. יעצט דער תנא רבי יוסי האט אלץ האט געפלעגט זאגן הלוואי יהיה חלקי ממקבלי שבת בטבריה, טבריה האט מען מקבל געווען שבת פרי אז מען האט שוין נישט געזען די זון בראש ההרים, יעצט ווערט דערציילט אסאך מעשות אויפן בעל שם טוב, אויפן ווילנער גאון, און אור החיים הקדוש און אסאך צדיקים וואס זיי פלעגן מורא'דיג מקפיד זיין מקבל צו זיין שבת פרי. יעצט אין ארץ ישראל איז דא אסאך מנהגים, למשל ס'איז דא וואס זיי צינדן צוואַנציק מינוט פאר די שקיעה לעכט, ס'איז דא וואס זיי צינדן דרײַסיק מינוט, אין ירושלים איז מען זיך נוהג פֿערציק מינוט, ס'איז אן אלטע קבלה פון ירושלים, פֿערציק מינוט פאר די שקיעה איז שבת. יעצט אויב דאס איז שוין געווארן א הלכה, איז ווען מען רעדט פון תוס' שבת דארף מען צולייגן צו דעם נאך אביסל, ווייל יענץ פאלסטו דאך אריין אין די הלכה ווייל די שטאט פירט זיך אזוי מוז מען זיך אזוי פירן. יעצט צולייגן תוס' שבת איז מינימום לאמיר זאגן צען מינוט, און דאס אויכעט סיי ווען דער שבת קומט אריין און סיי ווען ער גייט ארויס, און א האלבע שעה איז א שיינע סובסטענשאל אמאונט צו ווייזן דעם אייבערשטן אז מ'האבן ליב דיך, מ'האבן ליב דעם שבת. עפעס. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר משמרת שלום אז ס'איז זייער גוט מ'זאל ארויסזאגן מיטן מויל, הריני מוסיף מחול על הקודש לקיים מצוות תוספות שבת, כמו שציווני הבורא ברוך שמו, רבונו עולם זכני לשמור את השבת כהלכתה ולחזור בתשובה שלמה לפניך. און די פרויען זענען זיך נוהג אנצוטוהן בגדי שבת, און זיי געבן אפאר מטבעות לצדקה, און נאכדעם צינדן זיי די לעכט, און זיי בעטן ביים אייבערשטן אלע זייערע צרכים וואס זיי דארפן. יעצט ווערט געברענגט אין ספר מלאכת שבת אז ס'איז א סגולה צו פרנסה אז מ'זאל מקדים זיין דעם שבת איז א סגולה צו פרנסה זאגט ער אזוי ווייל ס'איז דא א ספר ס'הייסט סוד השם שרייבט ער ווער ס'איז געווארנט ער זאל מקדים זיין די כניסת השבת און ער זאל מאחר זיין ווען ס'גייט ארויס מיט אפאר מינוט באצאלט אים דער אייבערשטער מידה כנגד מידה. זכות וואס ער איז מרחיב די גבול הקדושה, די גבול פון שבת, און ער מצמצם די גבול פון די וואכן, אין דעם זכות, טאמער ער וועט האבן א צרה, און ער וועט רופן צום אייבערשטן וועט אים דער אייבערשטער דערברייטערן פון זיין צרה, און ער וועט זוכה זיין לנחלה בלי מצרים, און ס'וועט מקוים ווערן אין אים דעם פסוק כי עתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, איז במילא איז עס מסוגל צו אלע מיני ברכות און אויכעט צו פרנסה. יעצט דער לעכעוויטשער זאגט אז דער אמת איז שבת איז נאר עניני רוחניות, תורה, תפילה, עבודת השם, טאר מען דאך אפילו נישט בעטן פאר וואכנדיגע זאכן, נו ווען ברענגט דער שבת די גרויסע ברכה? טא דאס איז דעמאלטס ווען מ'מאכט תוס' שבת, דעמאלטס קומען די ברכות, זאגט דער לעכעוויטשער לו היו שומעים לי, ווען מענטשן זאלן מיך אויסהערן, והיו עושין זאלן מאכן תוס' גדולה לשבת, היה להם שפע של פרנסה כל השבוע. אזוי זאגט דער הייליגער לעכעוויטשער, און דער בן איש חי ברענגט אויך דאס זעלבע, די זכות וואס מען איז מקדים איז מען מקבל דעם שבת מבעוד יום איז מען זוכה צו עושר וברכה, שוין, איז זעהן מיר דאך אז דאס איז מסוגל אזוי, ס'איז מסוגל צו רפואות שלימות, ס'איז מסוגל צו שפע און פרנסה, ס'איז מסוגל שידוכים און זיוויגים, ס'איז מסוגל צו שלום בית, ס'איז מסוגל צו נחת פון די קינדער, ס'איז מסוגל צו זרע של קיימא, ס'מסוגל צו מבטל זיין אלע גזירות און ס'מסוגל צו ברענגען די גאולה. יעצט, ס'מסוגל צו זרע זרע של קיימא איז שטייט פון אר"י הקדוש אז איינער האט נישט קיין קינדער זאל זייער זייער זייער אובאכט געבן אז ער זאל זיין געווארנט אויף תוס' שבת און ער זאל אויכעט ווארענען אנדערע אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט פון חפץ חיים און משנה ברורה אז מ'העלפט אנדערע זאלן אויכעט אפגעהיטן זיין אין תוס' שבת איז זוכה צו וואוילע קינדער. איז ממילא האסטו דא אלעס, די עצות זענען דא, און מען זאל נישט פארדרייען די תורה, מענטשן גייען זוכן עצות, זאלן פארן אויף אומאן, זאלן פארן אויף קברים, זאלן פארן צום בעל שם טוב, ס'איז אלץ הייליגע זאכן, איך מאך עס נישט אוועק, אבער טריי עפעס צו געבן פון דיר אויך, און אין דעם וועסטו זוכה זיין צו גרויסע זאכן, און מען קען זאגן אז דאס איז אויך די זאך ביי הלכות נידה און וועסטעס, אז ס'איז שוין געווארן די שקיעה דארף מען אוועק געבן פון זיך. מען זאל נישט גיין מיטן אייבערשטן פונקטליך ווי די הלכה, ווייל דעמאלטס גייט דער אייבערשטער אויך מיט מידת הדין, הלכה דאס איז דין, און אז מען לייגט צו אביסל, אז מען היט זיך אפ, ברענגט עס אריין די אלע זאכן, קדושה אין שטוב, ס'ברענגט אריין שפע, ס'ברענגט אריין שידוכים און זיוויגים ווען מען וועט ברויכן, ס'ברענגט אריין שלום בית, נחת פון די קינדער, ס'ברענגט. קינדער און מיידלעך, יונגלעך און מיידלעך זרע של קיימא, און ס'איז מבטל אלע גזירות רעות, און ס'ברענגט אויך די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן. יעצט איך וויל מסביר זיין נאכאמאל אז מ'זאל נישט מיינען חלילה מ'זאל נעמען אויף זיך חומרות אין הלכות נידה, חס ושלום, יעדע חומרא וואס דו נעמסט קען זיין דו הרג'סט א קינד, ווייל דאס ווי מ'זאגט, צו פארשפעטיגן די אוויולעישן. וואס איך מיין צו זאגן איז, האסט געזען א ראיה? פארגעס פון אלע זאכן, גיי צו צו דעם קעלענדער, שרייב אויף, כ'האב געזען דינסטאג פאר טערטי פייוו, און שוין. איינמאל ס'איז פארשריבן געהעריג איז אלעס אין ארדענונג. און נישט שטעל עס ארויף אויף א צעטל און מוזטו זוכן דאס צעטל. האב א געהעריגן סטעדי קעלענדער. און ממילא וועסטו זיך פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין, וועט זיין גוט. נאכדעם אז דו ווייסט ס'איז א יום פון א הפסק טהרה, דארפסטו וויסן, עס פרעגן דיין מאן, עס קוקן אויפן לוח ווען איז די שקיעה, גארנישט צו טון מיטן ערב שבת'דיגן זמן, עס וויסן ווען די שקיעה איז, וועסט אבאכט געבן, ווייל פונקט אין די צייט פון די שקיעה ווינטער קומען אהיים די קינדער, מען דארף אראפגיין צום באס, א גאנצע זאך, און נאכדעם פארשפעטיגט מען, און נאכדעם איז דא א נסיון, אה, עס איז נאר צוויי מינוט שפעט, יו נאו, קיינער וועט נישט וויסן. כאפסט אבער נישט אז דער אייבערשטער ווייסט יא. און איך וויל אויכעט מעורר זיין לגבי שבת בעצמו נישט נאר תוספות שבת. די גמרא זאגט פארוואס איז דא פייערס? וועגן מ'איז מחלל שבת. מ'איז זייער שטארק מחלל שבת. איך ווייס פון אסאך מענטשן, ס'דערציילן מיר, פארן ארום שבתים, זענען מחלל שבת געהעריג. זיי ווילן נאר נישט די קינדער זאלן עס זען און די ווייב זאל עס זען. רבותי, שבת איז זייער הארב און נעמט עס אין די הענט אריין. און נאכדעם די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט פארקויפט בשמים און ער האט געזען ער גייט נכשל ווערן מיט א מיט א ערווה האט ער אנגעהויבן צו שרייען נורא בי עמרם ס'ברענט א פייער! די גאנצע שטאט איז צוזאמגעקומען איז אים די תאווה אוועקגעגאנגען. דער אייבערשטער מאכט אז ס'זאל ברענען פייערס אז דער עולם האלט זיך נישט צוריק מיט השחתת זרע לבטלה מיט בעילות אסורות מיט משכב זכר מיט וואוינען מיט גוים מיט גוי'טעס און ס'איז געפערליך וואס ס'גייט פאר, יעצט קומט נאך די סיזען פון מיאמי, דארטן דערציילן מיר יונגעלייט אז זיצן היימישע ווייבלעך ביים ביעטש און ער שעמט זיך נישט פאר איר און זי שעמט זיך נישט פאר אים און ס'איז גרויסע צרות, דאס ווייזט דער אייבישטער מיט די פייערס אין ארץ ישראל אז מ'מוז אויפהערן די נורא בי עמרם זאל מען זיך אויפהערן צו אנרייצן.

זאגט אל תגרמו לי לשרוף בתי כנסיות ובתי מדרשות שלכם, זאלסט נישט גורם זיין אז איך זאל פארברענען ענקערע שילן, שאם אין אתם משמרים את השבת כראוי, טאמער טוט נישט היטן שבת ווי ס'דארף צו זיין, אתם גורמים, זענט עטס גורם שישרפו בתי מקדשיכם, יעצט דער אר"י הקדוש זאגט לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת שטייט אין חומש, זאגט דער אר"י הקדוש אז על ידי שמירת יום השבת יקוים בנו לא תבערו אש. אז ס'וועט נישט ברענען קיין פייער. עס איז געווען די מלחמה און מען האט געשאסן, האט דער חזון איש געזאגט, איך האב נישט מורא פון די אלע באמבעס, איך האב מורא פון דעם חילול שבת וואס טוט זיך אין ארץ ישראל. יעצט אונז דארף מען נישט מורא האבן ווער ס'צינדט אן די פייער, ס'איז נישט די אראבער, אונז צינדן מיר עס אן מיט דעם וואס אונז זעמיר מחלל שבת. און ס'שטייט אויך, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אזוי ווי מען דארף געדענקען דעם שבת, דארף מען אויך געדענקען אפצוהיטן און אויך וואטשן אנדערע זאלן אויך נישט מחלל שבת זיין. ס'איז א חובה אויף יעדן איד אובאכט צו געבן אז אן אנדערע איד זאל אויך נישט חלילה מחלל שבת זיין. און געפינען מיר ווען משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג סיני האט ער גראד צוזאמגעזאמלט כלל ישראל און מיט זיי געלערנט הלכות שבת. די ערשטע זאך ווען ס'איז געווען הקהל האט ער געלערנט מיט זיי הלכות שבת. אזוי שטייט אין ויקהל קאפיטל ל"ה פסוק א' מיט ג', ויקהל משה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. וויבאלד ס'איז אסאך מכשולות. עצם נמצא אין שבת, קומט אויס אז יעדער דארף לערנען זייער אסאך מאל הלכות שבת, מען זאל עס קענען על בוריו, און מען זאל חלילה נישט צוקומען צו קיין חילול שבת. מענטשן אום פרעגן פארוואס האט יעדע זאך אין אידישקייט צו טוהן מיטן טאג און די נאכט ביי צאת הכוכבים, און ביי הלכות נידה איז אנדערש, איז דער חוות דעת מיט נאך אחרונים זענען מסביר, א פרוי איז בבחינת לבנה, א מאן איז בבחינת די זון, א מאן איז משפיע פאר די פרוי, איז ממילא איז די פרוי הייסט די נקבה, אזוי ווי די לבנה, די לבנה האט נישט קיין אייגענע כח, ס'לית לה מגרמה כלום, ס'איז נאר וואס די זון שיינט דערויף, איז במילא זאגט דער חוות דעת מיט אנדערע אחרונים אז די השפעה פון די וסתות און פון די דם נידות קומט פון די לבנה, און במילא עס קומט פון די לבנה. האט די לבנה א השפעה, קומט אויס אז ווען די זון לאזט זיך אויס סוף טאג, קומט אריין די לבנה, איז אפילו ס'איז נאכנישט צאת הכוכבים, ווייל ס'האט נישט מיט צאת הכוכבים גארנישט, ס'האט צו טון אז יעצט ווערט דער באלעבאס אויף די פרוי, אויף אירע נדות און אויף אירע וסתות, ווערט באלעבאס די לבנה, ממילא אז די לבנה איז אין טשארדזש, איז קוקט מען נישט ביז צאת הכוכבים. ס'דא למשל די אלע וואסערן, די לעיקס מיט די ריווערס, האט אויך צו טון מיט די לבנה, די היי טיידס מיט די לאו טיידס, אלעס האט צו טון מיט די לבנה. ס'איז זייער א לאנגע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין דערין ווייל דאס איז א עקסטרע לימוד פאר זיך. איז די זעלבע ווי יענץ איז משפיע אויפן וואסער, ס'ציט ארויף דאס וואסער ס'זאל זיין היי טיידס אדער לאו טיידס, די זעלבע זאך איז דא אויכעט, די לבנה איז משפיע ס'ציט ארויף, די דם נידות צו ס'לאזט עס אראפפאלן און אזוי ווייטער ממילא זאל יעדער פארשטיין אז אין די גאנצע תורה און אלע הלכות אפילו די שבע מצוות דרבנן אלעס האט צו טוהן מיט נאכט וואס נאכט מיינט נישט סאנסעט עס מיינט נישט אז די זון גייט אראפ און ס'קומט ארויס די לבנה נאר דאס מיינט נאכט ליל גמור דאס מיינט נאך צאת הכוכבים מה שאין כן לגבי וועסטעס און לגבי ציילן חמשה ימי טומאה שבעה נקיים, דאס האט צו טוהן אלעס מיט דעם טאג און די נאכט, וואס דאס איז נישט צאת הכוכבים, נאר דאס איז סאן סעט, ווען די זון גייט אונטער, אפילו די שטערן זענען נאכנישט ארויסגעקומען, א חוץ ביי איין זאך וואס לגבי נדות און וועסטעס האט עס אויך צו טוהן, צאת הכוכבים, דאס איז לגבי גיין צו טבילה. און דאס גיין צו טבילה דאס איז מוז זיין ווען ס'איז ליל גמור שוין, ווייל ביזלאנג ס'איז נישט ליל גמור און זי וועט וואוינען מיט איר מאן איז קודם האסטו נישט קיין שבעה נקיים און נאכדעם אז אויב ער וועט אריינלייגן זרע אין איר און ס'וועט אנהייבן ארויסצוקומען האסטו דעם זעלבן פראבלעם אז די זרע איז סותר די שבעה נקיים דאס טייטש אזוי איך וויל עס מסביר זיין. למשל אז זי גייט צו טבילה, לאמיר זאגן זי ווארט נישט ביז צאת הכוכבים, יא? און ער מאכט למשל נאר חיבוק ונישוק מיט איר, איז ער עובר אזוי ווי ער מחבק און מנשק א נידה. טאמער וואוינט ער נאך מיט איר, איז די פראבלעם נאך מער, ווייל דעמאלטס איז עס סותר די שבעה נקיים, דארף זי אנהייבן צו ציילן נייע שבעה נקיים. וועגן דעם דארף מען זייער שטארק וואטשן אז מען זאל גיין ביינאכט, ס'איז שוין נאך צאת הכוכבים, און יעדער לויט זיין פסק וויאזוי ער פירט זיך מוצאי שבת, מוצאי שבת קודש. ש. דאס איז נאר געווען אביסל אז מען זאל פארשטיין וואס דאס פארוואס דא ביי נידות און וועסטעס איז אנדערש ווי ביי אלע הלכות וואס דארטן דארף מען ווארטן ביז צאת הכוכבים און אויכעט ביי טובל'ן זיך ביי לגבי טבילה דארף מען אויך ווארטן ביז צאת הכוכבים און ביי די נידות און וועסטעס און חשש הוועסט מיט דעם אלעם האט צוטוהן מיטן טאג מיטן נאכט און דאס איז גורם דעם טאג און דעם נאכט לגבי די הלכות פון וועסטעס און פון חמשה ימי טומאה שבעה נקיים און אזוי ווייטער. א גוט יאר און אלעס גוטס.